בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף קמ"ד, מ'הייבן אן דף קמ"ד עמוד א', דריי שורות פון אונטן, אשכחן לרבי יהודה דמודה לרבנן בזיתים ובענבים, איז אזוי, עמיר נאכאמאל איבערחזר'ן בקצרה וואס מ'האמער געזעהן נעכטן. מ'האמער געזעהן נעכטן, די משנה האט געזאגט א מחלוקת פון די תנא קמא און רבי יהודה, וואס די משנה האט געזאגט אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין, מ'טאר נישט מאכן קיין סחיטה, מ'טאר נישט אויסקוועטשן א פירי ארויסצונעמען פון דעם די משקאות, אבער טאמער די משקה קומט אליין ארויס פון דעם, מען האט עס נישט אויסגעקוועטשט, מען האט פשוט אריינגעלייגט די פירות אין א כלי, און פון זיך אליין איז די משקה ארויס, האט מען געזען דא א מחלוקת צווישן די חכמים און רבי'דע. חכמים האבן געזאגט אז ס'איז אסור צו טרינקען פון דעם שבת, א גזירת חכמים, פארוואס? א חשש א מענטש וועט גיין סוחט זיין ממש, און רבי יהודה האט געזאגט אז ס'ווענדט זיך, טאמער מען האט אריינגעלייגט די פירות אין די כלי לאוכלין, וואס טייטש די בעל הבית האט אינגאנצן נישט אינזינען געהאט דאס צו קוועטשן, דעמאלטס איז מען נישט גוזר, דעמאלטס מעג מען טרינקען פון דעם זאפט. אבער טאמער די באלעבאס האט עס אריינגעלייגט למשקין, דעמאלטס איז מען גוזר און דעמאלטס זאגט מען כל היוצא מהן אסור. איז למעשה האט מען געזען אין די גמרא א מחלוקת צווישן רב און שמואל. רב האט געזאגט אז די מחלוקת פון די תנא קמא, פון די חכמים און רבי יהודה, איז בנוגע אלע סארט פירות נישט קיין חילוק וואסערע מין פירות דאס איז נאר אלעמאל איז דא די מחלוקת אז די חכמים האלטן אז מען טאר קיינמאל נישט טרינקען, הנאה האבן, פון די זאפט וואס קומט ארויס פון דעם פון זיך אליין, און ר' יהודה מאכט א נפקא מינה צו מ'האט עס צאמגעלייגט לאוכלין צו למשקין. אזוי האט מען געזען דאס האלט רב. שמואל האט געזאגט אז מודים ר' יהודה לחכמים בזיתים וענבים, און מודים חכמים לר' יהודה בשאר פירות, וואס טייטש אזוי, שמואל האט געהאלטן אז ביי זיתים וענבים איז ר' יהודה אוודאי אויך מודה, נישט קיין נפקא מינה וואס איז געווען די כוונה פון די באלעבאס, מ'האט אריינגעלייגט זיתים וענבים אין א כלי, אפילו מ'האט עס אריינגעלייגט לאוכלין, און ס'איז ארויסגעקומען פון דעם זאפט, איז יעדער מודה אז דער זאפט טאר מען נישט טרינקען, די זעלבע זאך האט שמואל געזאגט לגבי שאר פירות, אלע מינע פירות וואס מען לייגט אריין אין א כלי און די זאפט קומט ארויס פון זיך, זאגט שמואל זענען די חכמים אויך מודה ס'ווענדט זיך צו וואס די באלעבאס האט עס אריינגעלייגט דארט, אז ער האט עס אריינגעלייגט לאוכלין מעג מען יא הנאה האבן פון דעם, טרינקען, און טאמער נישט אז מען האט עס אריינגעלייגט למשקין טאר מען נישט, וואס טייטש בעצם איז נישט דא דא קיין מחלוקת צווישן די חכמים און רבי יהודה. ווען איז יא די מחלוקת פון די חכמים און רבי יהודה בכל זאת מ'האמיר דאך געזען אין די משנה א מחלוקת איז די מחלוקת איז ביי תותים ורימונים ביי תותים ורימונים וואס ס'דא מענטשן וואס קוועטשן דאס אויס און ס'דא מענטשן וואס קוועטשן עס נישט אויס רוב עולם קוועטשן עס נישט אויס אבער בכל זאת ס'דא מענטשן וואס קוועטשן עס אויס איז דארט איז דא א מחלוקת אז רבי יהודה זאגט דאס איז אזוי ווי שאר פירות אז ס'ווענדט זיך וואס איז די כוונה פון די בעל הבית און די תנא קמא די חכמים זאגן אז ס'אזוי ווי זיתים וענבים אז ס'גייט מיר נישט אן וואס דער באלעבאס האט דא אינזינען געהאט, אלעמאל איז דער משקה היוצא מהן אסור. יעצט, נעכטן האבן מיר געזען אז ר' נחמן בר יצחק האט א ראיה געברענגט פון א ברייתא, פון די זיתים שמשך מהן שמן פון די ברייתא, אז טאקע ר' יהודה איז מודה צו די חכמים לגבי זיתים וענבים, אבער פארקערט, דאס אז די חכמים זענען מודה צו ר' יהודה ביי שאר פירות דאס האבן מיר נישט געזען, און ממילא מיט דעם הייבט די גמרא דא אן, זאגט די גמרא, אשכחן רבי יהודה דמודה לרבנן בזיתים וענבים דאס האסטו מיר טאקע מוכיח געווען אבער רבנן דמודו ליה לרבי יהודה בשאר פירות מנלן פון ווי ווייסט מען דאס ברענגט די גמרא א ראיה ענטפערט די גמרא דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא סוחטין בפגעין ובפרישין ובעוזרדין די ברייתא זאגט מען מעג אויסקוועטשן וואס טייטש מען רעדט נישט דא וואס איז אליין ארויסגעקומען די זאפט דא זאגט די ברייתא קלאר מען מעג לכתחילה אויסקוועטשן פגעין פרישין און עוזרדין, פגעין דאס איז פלוימען, פרישין און עוזרדין אזעלכע מיני עפלעך אזעלכע מיני בארן, זאגט די ברייתא מען מעג עס אויסקוועטשן פארוואס מעג מען עס אויסקוועטשן, איז רש"י מסביר, ווייל די דרך איז נישט אויסצוקוועטשן אזעלכע סארט פירות, עפלעך פלעגט מען נישט אויסקוועטשן, פלוימען און בארן פלעגן עס נישט אויסקוועטשן, און במילא אז די דרך איז נישט דאס אויסצוקוועטשן זענען מפרשים מסביר, איז פשט איז די זאפט וואס קומט ארויס פון דעם הייסט ניטאמאל זאפט. ס'הייסט ניטאמאל א משקה, ווייל די עיקר, מיר האבן דאך געזען וואס איז די מלאכה פון סחיטה, ס'איז א תולדה דמפרק זאגט רשי, וואס דאס איז א תולדה פון דש, דש איז טייטש מען האקט אויס ווייץ, מען נעמט ארויס די קערעלע, ס'קומט ארויס א קערעלע פון די שאלאכט, דא, אז מען קוועטשט אויס אן עפל, און ס'קומט ארויס א זאפט, די זאפט די עפל ס'איז אלץ איינס, מען קוועטשט אויס א באר ס'קומט ארויס זאפט, די באר די זאפט דאס איז אלץ איינס, ביי זיתים למשל ביי ענבים, מ'קוועטשט עס אויס ס'קומט ארויס וויין ס'קומט ארויס אויל ס'א גאנצע נייע זאך מ'האט אנטפלעקט די וויין דא מ'האט אנטפלעקט די אויל דא דא אבער ביי פגעין פרישין און עוזרדין זאגט די ברייתא אז דאס הייסט ניטאמאל קיין סחיטה אבל לא ברימונים אבער זאגט די ברייתא נישט ביי רימונים וואס טייטש רימונים טאר מען נישט אויסקוועטשן פארוואס ווייל ס'איז דא אזעלכע מענטשן וואס קוועטשן אויס רימונים און ממילא הייסט עס שוין אורחיה בהכי זאגט רשי ס'איז שוין א נארמאלע זאך אויסצוקוועטשן ס'טייטש די זאפט הייסט א זאך פאר זיך און במילא אז מען קוועטשט עס אויס איז יא דא ביי דעם סחיטה, וועט מען באלד זעהן רימונים איז נאר א דרבנן'דיגע סחיטה, ווייל בעצם רוב מענטשן קוועטשן דאס נישט אויס, פירט די ברייתא אויס, ווי זעהט מען מענטשן קוועטשן רימונים, ס'איז בכל זאת נישט געווען די נארמאלע דרך דעמאלטס, פארוואס ווייל ושל בית מנשיא בר מנחם היו סוחטין ברימונים, וואס טייטש ווייל היות וואס מען זעהט אז די משפחה פון מנשיא בר מנחם האט געקוועטשט רימונים, מען רעדט נישט פון שבת מען רעדט אין די וואכן, און במילא זעהט מען ס'איז דא אזא מנהג צו קוועטשן רימונים, און פאר דעם ביי רימונים איז יא דא אן איסור פון סחיטה. וואס טייטש לכאורה? ווי קומט אריין דא די של בית מנשיא בר מנחם? לכאורה די ברייתא וויל אריינברענגען אז ס'דא א דוגמא, מ'זעהט, וואס טייטש ס'דא מענטשן? ווער ווער זענען די מענטשן? למשל, די משפחה פון מנשיא בר מנחם זיי קוועטשן אויס. איז על כל פנים, וואס זעהן מיר דא אין די ברייתא? זעהן מיר דא אין די ברייתא אז מ'מעג אויסקוועטשן אלע מיני פירות חוץ פון רימונים, פארשטייט זיך זיתים און ענבים אויך נישט, מ'רעדט נישט פון זיתים און ענבים, זיתים און ענבים איז געווען א פשטות אז מ'טאר דאס נישט אויסקוועטשן, אבער פון אלע אנדערע פירות חוץ פון זיתים און ענבים, זאגט דא די ברייתא מ'מעג עס לכתחילה אויסקוועטשן, און במילא. אז מען זעט אין די ברייתא אז מען מעג לכתחילה גיין אויסקוועטשן שאר פירות, און מען זעט דא נישט אין די ברייתא אז ס'דא א מחלוקת צווישן רבי יהודה און די חכמים, ס'קוקט אויס אז יעדער איז מודה דערצו, און במילא אז מען מעג לכתחילה אויסקוועטשן, איז כל שכן אז ס'האט זיך אליין אויסגעקוועטשט איז אוודאי מעג מען הנאה האבן פון די זאפט, און במילא פון די ברייתא איז א ראיה אז מודים חכמים לרבי יהודה בשאר פירות, פרעגט די גמרא וממאי, וואס איז די ראיה? וממאי דרבנן היא, דילמא רבי יהודה היא. קען זיין די ברייתא איז טאקע נישט כשיטת חכמים, קען זיין די חכמים אוודאי האלטן אז מען טאר נישט, און רבי יהודה דער מאן דאמר וואס זאגט די ברייתא, אבער די חכמים זענען מחמיר, און זיי זאגן נישט נאר מען טאר נישט לכתחילה דאס אויסקוועטשן, נאר אפילו די זאפט וואס רינט ארויס פון דעם טאר מען נישט הנאה האבן פון דעם. זאגט די גמרא, ניין, די גמרא ענטפערט, ותהוי נמי רבי יהודה, וואס טייטש אפילו וועסט מיר זאגן אז די ברייתא איז טאקע כשיטת רבי יהודה, פון דעסטוועגן האב איך א ראיה אז די חכמים זענען אויך מודה דערצו, פארוואס? ווייל אימר דשמעת ליה לרבי יהודה, ווען האט טאקע רבי יהודה מיקל געווען באונזער משנה וואו וועלכע צורה רבי יהודה מיקל באונזער משנה? יצאו מעצמן? באונזער משנה שטייט אז די זאפט וואס קומט ארויס פון זיך, זאגט רבי יהודה טאמער מ'האט צאמגעלייגט די פירות לאכילה מעג מען הנאה האבן פון די זאפט, אבער שטייט נישט אין ערגעץ סוחטין לכתחילה נמי שמעת ליה, האסט נישט ערגעץ געזען אז רבי יהודה לאזט לכתחילה גיין אויסקוועטשן שאר פירות? מ'האט דאך נישט געזען אזא זאך. און במילא סתם אזוי איז דא א פראבלעם מיט די ברייתא. ווי קומט און פון ווי נעמט די ברייתא אזא היתר? נאר וואס דען, אלא מאי אית לך למימר. וואס וועסטו מיר ענטפערן? אז כיוון דלאו בני סחיטה נינהו, היות וואס די שאר פירות זענען נישט קיין בני סחיטה וואס טייטש אז אפילו אין די וואכן ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך מ'קוועטשט דאס אויס, איז אפילו לכתחילה איז מותר לכתחילה וואס טייטש מסברא אז ס'איז נישט שייך ביי דעם קיין סחיטה איז פארשטייט זיך ס'איז מותר לכתחילה. און במילא אפילו תימא רבנן קענסטו שוין אויך זאגן די ברייתא איז כשיטת חכמים, כיוון דלאו בני סחיטה נינהו, אפילו לכתחילה שמע מינה דרבנן היא שמע מינה. וואס טייטש אזוי? די גמרא ענטפערט אז אונז האמיר טאקע געזען א מחלוקת פון רבי יהודה און די חכמים לגבי משקה וואס קומט ארויס פון א פירי פון זיך צו ס'איז אסור שבת צו ס'איז מותר שבת, אבער אונז האמיר נישט געזען אויף קיין שום פלאץ אז ס'איז דא א צווייטע מחלוקת אויך צווישן רבי יהודה און די חכמים, וואס טייטש אונז זעהן מיר נישט נערגעץ אז זיי זאלן זיך קריגן ביי אזא סארט פירי וואס די דרך איז נישט דאס צו קוועטשן צו ס'איז דא ביי דעם סחיטה צו נישט, און בפשטות איז יעדער מודה צו די דין, ווייל פארוואס זאל איך זאגן זיי קריגן זיך, און במילא זאגט טאקע די גמרא אז ביי שאר פירות איז טאקע יעדער אוודאי מודה אז מ'מעג לכתחילה עס גיין קוועטשן, ווען איז די מחלוקת רבי יהודה און די חכמים? לגבי תותים ורימונים דארט איז דא א מחלוקת, און לגבי זיתים וענבים איז רבי יהודה אוודאי אויך מודה אז אפילו מ'האט עס צוזאמגעלייגט לאכילה טאר מען נישט אינזינען האבן פון די משקה. קומט למעשה אויס פון די אלע דינים זעהן מיר אזוי, ביי זיתים וענבים איז יעדער מודה נישט קיין חילוק פארוואס כ'האב צוזאמגעלייגט די זיתים וענבים צו לאוכלין צו למשקין, פון די זאפט וואס קומט ארויס פון דעם טאר מען נישט הנאה האבן שבת. לגבי תותים ורימונים איז אזוי, אויסקוועטשן לכתחילה טאר מען דאס נישט טון אזוי ווי מען האט געזען של בית מנשיא בר מנחם היו סוחטין ברימונים און במילא הייסט דאס א דרך סחיטה ס'הייסט סחיטה ביי דעם און במילא על כל פנים מדרבנן וועט מען באלד זען מדרבנן טאר מען נישט אויסקוועטשן די רימונים אבער די זאפט וואס קומט ארויס פון דעם אויף דעם איז דא א מחלוקת פון רבי יהודה און די חכמים אז וואס אז די חכמים זאגן אז מען טאר קיינמאל נישט הנאה האבן פון די משקה וואס קומט ארויס פון דעם און רבי יהודה זאגט ס'ווענדט זיך טאמער מען האט עס צוזאמגעלייגט לאכילה מעג מען הנאה האבן פון די משקה טאמער מען האט עס צוזאמגעלייגט אויסצוקוועטשן די שתיה טאר מען נישט הנאה האבן פון די משקה, און לגבי שאר פירות האמיר געזען איז יעדער מודה אז מען מעג עס לכתחילה גיין קוועטשן, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די ברייתא של בית מנשה בר מנחם היו סוחטין ברימונים, זאגט יעצט די גמרא אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט אזוי הלכה כשל בית מנשה בר מנחם, אז די הלכה איז טאקע ווי די משפחה של בית מנשה בר מנחם, אז די דרך איז אויסצוקוועטשן רימונים,

דאס א תנא, אזוי זאגט די ברייתא, דאס זאגט די תנא פון די ברייתא, און די תנא ברענגט א דוגמא של בית מנשה בן מנחם, אבער מנשה בן מנחם איז נישט קיין תנא אין די ברייתא, און ממילא ווי קומט אז ר' נחמן זאגט הלכה כשל בית מנשה בן מנחם, און זאגט רבא נאך מער, וכי תימא, עסטו מיר וועלן זאגן אז נישט דאס טאקע האט ר' נחמן געמיינט, נאר דו ר' נחמן האסט געמיינט צו זאגן הלכה כי האי תנא דסבר לה כשל מנשה בן מנחם, וואס טייטש רבא זאגט, אפשר האט ר' נחמן געמיינט צו זאגן אז די הלכה איז טאקע ווי די תנא פון די ברייתא אז ס'איז דא סחיטה ביי רימונים, נישט די הלכה איז ווי מנשה בן מנחם, די הלכה איז ווי די תנא וואס זאגט ס'איז דא סחיטה ביי דעם, נאר וואס די טעם פארוואס טאקע ער האלט אז ס'איז דא סחיטה ביי רימונים איז ווייל מען זעהט אז ביי מנשה בן מנחם האט אויסגעקוועטשט דאס איז די טעם, און אויף דעם פרעגט רבא ומשום דסבר כמנשה בן מנחם הלכה כמותו, מנשה בן מנחם הוי רובא דעלמא? וואס טייטש וואס גייט מיך אן אז ס'געווען עפעס א משפחה וואס האט אויסגעקוועטשט רימונים? איז עפעס רוב וועלט? רוב וועלט קוועטשט נישט אויס קיין רימונים! זייט ווען איז מען קובע א מנהג ווייל עפעס איין משפחה האט זיך עפעס אזוי געפירט איז מען קובע הלכה אזוי? ענטפערט די גמרא אין, יא, די גמרא ברענגט א ראיה, דתנן, ווייל מ'האמיר געזען א משנה, די משנה זאגט אין כלאים, המקיים קוצים בכרם, איינער וואס לאזט איבער קוצים אין זיין וויינגארטן, וואס ביי א וויינגארטן ווייסט מען שטייט אין פסוק כרמך לא תזרע כלאים, מ'טאר נישט איינזייען כלאים אין א וויינגארטן ס'מעג דארט נאר וואקסן טרויבן, וואס אין די איסור ליגט צוויי זאכן. קודם כל מ'טאר נישט לכתחילה גיין איינזייען א צווייטע מין, און חוץ פון דעם טאמער ס'וואקסט פון זיך אליין א צווייטע מין אין זיין וויינגארטן און די בעל הבית זעהט עס, מוז ער עס אויסרייסן און מוז אויסרייסן די צווייטע מין, אז נישט זענען ביידע אסור בהנאה. איז דא איז די משנה דן וואס איז טאמער איינער זעהט קוצים דערנער וואקסן צווישן זיין טרויבן און ער זעהט עס און ער לאזט עס דארט מקיים קוצים, איז די דין אזוי, ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר זאגט, קדש. וואס טייטש קדש? אז היות ער האט איבערגעלאזט דארט די דערנער, איז הייסט עס כלאים, און במילא סיי די טרויבן און סיי די דערנער ביידע זענען אסור בהנאה. וחכמים אומרים, חכמים זאגן, אינו מקדש, אלא דבר שכמוהו מקיימין. וואס טייטש ווען זאגט מען אז איבערלאזן עפעס אין א פעלד הייסט כלאים? נאר ווען מען לאזט איבער אזא סארט זאך וואס נארמאל מענטשן לאזן איבער. למשל ס'וועט וואקסן עפעס א פירא דארט לעבן די טרויבן, וואס נארמאל מענטשן לאזן איבער אזעלכע פירות, מען עסט די פירות, דעמאלט זאגט מען ס'איז כלאים, אבער דערנער? נארמאל מענטשן זעען דערנער פליקט מען עס ארויס פון פעלד, און ממילא אז ס'וואקסט דערנער צווישן די טרויבן דא און ער האט עס נישט ארויסגעפליקט טוישט זיך נישט דעם דין, נאר אוודאי איז די דין אז ס'איז נישט קיין כלאים. ואמר ר' חנינא, זאגט ר' חנינא מאי טעמא דר' אלעזר, וואס איז טאקע פשט אז ר' אלעזר זאגט אז ס'הייסט יא כלאים, פארוואס ווייל שכן בערביא מקיימין קוצי שדות לגמליהם, ווייל היות וואס אין ערביא וואס טייטש אין די פלאץ אין אראב ביי די אראבערס, איז די דרך איבערצולאזן דערנער אין פעלדער, און במילא אז די דרך איז דארט איבערצולאזן דערנער הייסט עס אז כמו מקיימין, מען לאזט יא איבער דערנער, און פארדעם זאגט ר' אלעזר אז דאס הייסט כלאים, און די חכמים קריגן זיך אויף דעם די חכמים זאגן אז מען איז נישט קובע א זאך וועגן עפעס א שטאט פירט זיך אזוי, דארט אין יענע שטאט איז אזוי די דין אבער אין אלע אנדערע פלעצער נישט אזוי, אבער על כל פנים זעט מען דא לשיטת ר' אלעזר איז אפילו עס איז נאר דא איין פלאץ וואס פירט זיך עפעס א געוויסע מנהג איז דאס קובע די דין, און במילא דא ביי אונז אויכעט, מען זעט מנשה בן מנחם האט זיך געפירט אויסצוקוועטשן רימונים, איז טאקע פאר דעם איז די תנא פון די ברייתא האט קובע געווען די דין אז ס'איז דא ביי דעם סחיטה, פרעגט די גמרא מידי איריא, עפעס א ראיה פון די אראבישע דערנער, דערביא אתרא, הכא בטלה דעתו אצל כל אדם, טייטש דארט ווי נישט ווי איז א גאנצע שטאט, די גאנצע אראביע האט זיך אזוי געפירט, דא רעדט זיך פון איין משפחה, די משפחה פירט זיך א צודרייטע זאך, קיינער פירט זיך נישט אזוי ממילא בטלה דעתו אצל כל אדם, זייט ווען איז מען קובע ממש א יחיד פירט זיך אזוי? נאר וואס דען, און במילא ענטפערט די גמרא אז נישט דאס איז געווען פשט פון ר' נחמן וואס ר' נחמן האט געזאגט הלכה כמנשה בן מנחם, נאר וואס דען, זאגט די גמרא אלא היינו טעמא כדרב חסדא, פשט אין ר' נחמן איז, ווייל ער האלט ווי רב חסדא, וואס מען מוז שוין זעהן וואס איז די שיטת רב חסדא, וואס לויט דעם וועט מען שוין פארשטיין ווי קומט דא אריין די מנשה בן מנחם אפילו עס איז נישט קיין רוב, אפילו עס איז בטלה דעתו אצל כל אדם. וואס האלט רב חיסדא? דאמר רב חסדא, רב חסדא האט געזאגט אזוי, תרדין שסחטן ונתנן במקווה, תרדין דאס איז ביטס, בערעקעס, סלק, א רויטע א רויטע ירק וואס מען קוועטשט עס אויס און די משקה וואס קומט ארויס פון דעם פאלט אריין אין א מקווה איז פוסלין את המקווה בשינוי מראה איז ברגע וואס די מקווה ווערט רויט איז די מקווה פסול וואס איז פשט פון דעם דין איז פשט פון דעם דין איז אזוי א מקווה ווייסט מען דארף זיין געמאכט פון וואסער קיין שום אנדערע משקה איז נישט כשר אין מקווה חוץ פון דעם וואס א מקווה דארף זיין וואסער דארף עס אויכעט האבן א מראה פון וואסער ס'דארף זיין דורכזיכטיג יעצט וואס טייטש אז ס'דארף זיין דורכזיכטיג? וואס איז טאמער אז ס'ליגט וואסער א לאנגע צייט ווערט עס געדעכט, איז די מקווה פסול? פארשטייט זיך אז נישט, נאר וואס דען? טאמער ס'האט א צווייטע מראה מחמת א צווייטע זאך וואס איז אריין אין דעם, דעמאלטס איז די מקווה פסול, וואס טייטש ס'דארף זיין א דבר שיש בו ממש, אבער וואס איז טאמער איינער וועט נעמען עפעס א תבלין, וואס ס'איז טייטש א ספייס וואס וועט מאכן די מקווה א קאליר, אדער סתם אזוי א מענטש וועט לאזן וואסער לאנג א לאנגע צייט און ס'וועט ווערן געדעכט, דאס איז אוודאי נישט פוסל די מקווה, יעצט. רב חסדא זאגט דא אז טאמער מען קוועטשט אריין די סלק אין די מקווה פסל'ט עס די מקווה, און אויף דעם שטעלט זיך די קשיא והא לאו בני סחיטה נינהו, וואס טייטש די דרך איז דאך נישט אויסצוקוועטשן די תרדין, און במילא היות וואס די דרך איז נישט אויסצוקוועטשן די תרדין, און ווי די גמרא פארשטייט יעצט און ווי רב חסדא האלט אז א זאך וואס איז נישט קיין משקה הייסט נישט א דבר שיש בו ממש, און במילא אז ס'איז נישט קיין דבר שיש בו ממש איז עס אזוי ווי א תבלין ס'וואלט נישט געדארפט פסל'ען א מקווה, און פארוואס זאגט מען אז די מי תרדין פסל'ט די מקווה? אלא נאר מאי אית לך למימר, וואס וועסטו מיר זאגן? זאגט רב חיסדא א מורא'דיגע חידוש, רב חיסדא האלט, כיוון דאחשבינהו הוה להו משקה, רב חיסדא זאגט א חידוש, אז ס'גייט מיר נישט אן אז אין הכי נמי די דרך איז נישט מענטשן אויסצוקוועטשן די תרדין, און במילא טאקע די סברה וואלט געזאגט אז די משקה וואס קומט ארויס פון דעם איז נישט קיין משקה, ס'הייסט א חלק פון די תרדין, פון דעסטוועגן ווען א מענטש גייט און ער קוועטשט אויס די תרדין, בכוונה ס'זאל ארויסקומען פון דעם די זאפט, איז די מחשבה אליין איז מחשיב די זאפט וואס קומט ארויס פון דעם אלץ משקה, ובמילא זאגט די גמרא הכא נמי דא אויכעט, כיוון דאחשבינהו הוה להו משקה, דא אויך ווען א מענטש קוועטשט אויס פירות, אפילו די פירות איז נישט די דרך אויס צו קוועטשן, אבער די מענטש קוועטשט עס אויס ווייל ער וויל די זאפט וואס קומט ארויס פון דעם, איז די מחשבה אליין איז מחשיב די זאפט אז די זאפט זאל הייסן א משקה, און במילא קומט אויס לויט רב חיסדא א געוואלדיגע חידוש ביי אונז אין סוגיא, ווייל ביז יעצט האמיר געזען אז דווקא זיתים וענבים וואס די דרך איז עס אויסצוקוועטשן הייסט די זאפט א משקה, ביי אלע אנדערע פירות ביי שאר פירות זאגט מען נישט אז די זאפט הייסט א משקה, און די זעלבע זאך האמיר געזען ביי רימונים, איז דא א דרבנן'דיגע דין אז ס'הייסט א משקה ווייל ס'איז יא דא מענטשן וואס קוועטשן דא זעהן מיר א נייע זאך אינגאנצן יעדע סארט פרי יעדע סארט זאך וואס מ'קוועטשט אויס בכוונה ס'זאל ארויסקומען א זאפט הייסט די זאפט א משקה און במילא לויט דעם קען מען יעצט מפרש זיין די ברייתא וואס די ברייתא האט געברענגט די מנשיא בן מנחם ווייל לויט דעם איז מען מפרש די ברייתא אזוי די ברייתא וואס זאגט דארט אז פגעין פרישין עוזרדין מעג מען קוועטשן שבת רעדט זיך נישט ביי אן אופן וואס די מענטש דארף די משקה, ווייל לויט רב חיסדא האבן מיר דאך יעצט געזען אז טאמער די מענטש דארף די משקה הייסט די משקה א משקה און אז די משקה הייסט א משקה איז דא א פראבלעם פון סחיטה, נאר וואס רעדט די ברייתא? די ברייתא רעדט ווען די מענטש דארף נישט די משקה, ער דארף די פגעין זאל זיין אויסגעקוועטשט, ער דארף די פרישין זאל זיין אויסגעקוועטשט, ער וויל די פלוים זאל זיין אויסגעקוועטשט, די זאפט שטערט אים, אלץ איז זיסער אז מען קוועטשט עס אויס ביי אזא אופן, איז פארשטייט זיך אז ער קוועטשט עס אויס איז ער דאך נישט מחשיב די משקה דא, איז די משקה הייסט נישט קיין משקה פאר דעם זאגט די ברייתא מען מעג עס קוועטשן, אבער לויט דעם תירוץ פון רב חיסדא איז ביי רימונים זאגט די ברייתא נישט אזוי די דין, ווייל ביי רימונים זאגט די ברייתא היות וואס מען זעט אז מנשיא בן מנחם די משפחה דארט פלעג אויסקוועטשן רימונים, קומט אויס אז דא איז שוין דא א חשש אז טאמער איך וועל זאגן פאר א מענטש מעגסט אויסקוועטשן א רימון ווייל דו ווילסט נישט די זאפט דא, איז מארגן עט איינער גיין אויסקוועטשן א רימון ווייל ער וויל יא די זאפט, און לויט רב חיסדא איז דאס א ערנסטע פראבלעם ווייל מיט דעם וואס ער וויל די זאפט איז ער מחשיב די זאפט הייסט די זאפט א משקה איז דאך א פראבלעם פון סחיטה, איז אלץ דעם האבן די חכמים גוזר געווען אז רימונים טאר מען אפילו נישט קוועטשן ווייל מען וויל פארבעסערן די פרי אפילו אז איך דארף נישט די משקה, און במילא פארשטייט מען שוין דאס וואס רב נחמן האט געזאגט. הלכה כמנשה בן מנחם, ער האט געמיינט צו זאגן מיט דעם אז די הלכה איז טאקע ווי דער תנא פון דער ברייתא וואס האט א ראיה געברענגט פון די משפחה פון מנשה בן מנחם, אפילו מנשה בן מנחם איז טאקע נישט קיין רב, אבער מען רעדט נישט דא אז ער האט קובע געווען אזא דין וועגן א רב, נישט פשט ווייל די משפחה האט זיך אזוי געפירט פאר דעם הייסט עס א משקה ניין, נאר ווייל די משפחה האט זיך אזוי געפירט פאר דעם האבן די חכמים גוזר געווען אז כ'בין חושש מארגן עט א מענטש וועלן די זאפט, וואס דעמאלטס איז דאך אויף אלעמאל א פראבלעם פון סחיטה אז א מענטש וויל די זאפט, לויט רב חיסדא איז אלעמאל דא סחיטה ביי דעם, און פארדעם האט די ברייתא געזאגט מען טאר נישט אויסקוועטשען רימונים אפילו אז איך וויל בעסער מאכן די רימון, זאגט יעצט די גמרא, רב פפא אמר, רב פפא קריגט זיך אויף רב חיסדא, רב פפא זאגט, משום דהוה דבר שאין עושים ממנו מקווה לכתחילה, וכל דבר שאין עושין ממנו מקווה לכתחילה, פוסל את המקווה בשינוי מראה. וואס טייטש רב פפא גייט צוריק צו דאס וואס אונז האבן פריערט געזען, רב פפא האלט אינגאנצן נישט ווי רב חיסדא. רב פפא זאגט ס'גייט מיר נישט אן אז דו ווילסט עס מחשיב'ן אלס משקה, נישטא אזאך א מענטש איז מחשיב עפעס אלס משקה, איז עס א משקה צו נישט, ביי זיתים וענבים איז עס אוודאי משקה, תותים ורימונים איז נישט קיין משקה, נאר וואס דען? פארוואס טאקע האט מען גוזר געווען ביי תותים ורימונים? טאקע ווייל ס'איז דא א משפחה פון יחידאים וואס האבן זיך אזוי געפירט, און מ'האט שוין געזען אזאנס אז מ'זאל פסק'נען כשיטת יחידאים. איי, אויב אזוי, וואס איז טאקע פשט פון דעם אז ווען מ'קוועטשט אריין די תרדין אין די מקווה פסל'ט עס די מקווה? טאמער די כוונה פון די מענטש איז נישט מחשיב די מי תרדים אלס משקה, איז פארוואס זאל עס פסל'ן אין א מקווה, ס'איז דאך א דבר שאין בו ממש, און אויף דעם זאגט רב פפא אז ס'איז א דבר שאין עושים ממנו מקווה לכתחילה וואס טייטש איך דארף נישט האבן א דין פון א משקה, ס'גייט מיר נישט אן ס'איז א משקה צו נישט, ס'איז א רינעדיגע זאך, ס'איז א ליקוויד ס'רינט, מ'קען פון דעם אליין אנפילן א מקווה? פארשטייט זיך אז נישט, יעדע זאך וואס מ'קען נישט פון דעם אנפילן א מקווה פסל'ט א מקווה מיט א שינוי מראה. ס'האט נישט קיין שייכות צו די דין פון משקה, און ממילא טאקע לויט רב פפא, די מי תרדים האבן נישט קיין דין פון משקה, און פון דעסט וועגן פסל'ט עס די מקווה. קומט אויס יעצט אז אונז האמער א מחלוקת אמוראים צו מי פירות וואס הייסן נישט קיין משקה צו ס'פסל'ט א מקווה צו נישט. רב חיסדא האלט אז ס'פסל'ט נישט א מקווה פאר דעם האט מען געדארפט זיין חידוש אז די כוונה פון די מענטש איז דאס מחשיב אלץ משקה, און רב פפא האלט אז ס'דארף אינגאנצן נישט זיין קיין משקה, און פאר דעם. היות ס'איז א דבר שאין עושים ממנו מקווה לכתחילה, דאס אליין פסל'ט די מקווה. גיימיר יעצט זעהן אז דאס איז בעצם א מחלוקת פון אנדערע אמוראים אויך. זאגט די גמרא תנן התם, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט מקוואות, נפל לתוכו יין או חומץ, ומוחל, ושינה מראיו, פסול. טאמער ס'פאלט אריין אין א מקווה, יין דאס איז וויין, חומץ דאס איז עסיג, וואס דאס איז אלעס משקאות, ומוחל, מוחל, דאס איז אזא סארט שווייס, אזא סארט זאפט וואס קומט ארויס פון זיתים, אבער מען רעדט נישט דא פון קיין אויל, איז די אלע זאכן טאמער ס'האט געטוישט די מראה פון די מקווה, פסל'ט עס די מקווה. יעצט אזוי, די מוחל, דאס איז די עיקר נקודה דא, אויף דעם גייט מען דא דן זיין, עמער זעהן אז ס'דא דריי סארט מוחל, ס'איז דא די ערשטע מוחל, וואס טייטש ווען מען נעמט די זיתים, מען פאקט עס אריין אין א כלי, און מען לאזט עס דארט זיך ליגן זיך אויסשוויצן, איז קודם כל קומט ארויס פון דעם אזא מוחל, וואס דער מוחל דער זאפט איז ממש געמאכט ווי וואסער, ס'קוקט אינגאנצן נישט אויס ווי אויל, דאס איז די ערשטע מוחל וואס קומט ארויס פון דעם, שפעטער, ממש פארן אויסקוועטשן, קומט שוין ארויס א צווייטע מוחל, וואס די צווייטע מוחל קוקט שוין ממש אויס ווי אויל, און נאכדעם, נאכן אויסקוועטשן, איז געווען די מנהג, מ'פלעגט נעמען די זיתים עס נאכאמאל אריינלייגן אין א כלי, זאל דארט זיצן א שטיק צייט, איז ארויסגעקומען א דריטע סארט מוחל, וואס דאס איז אויך געווען א שוואכע מוחל, און נאכדעם האט מען אויסגעקוועטשט די זיתים א צווייטע מאל, אבער על כל פנים איז דא דריי מיני מוחל. זאגט יעצט די גמרא, מאן תנא דמוחל משקה הוא, וואס טייטש פון דעם וואס מען זעהט דא אז די מוחל פסל'ט די מקווה, איז לכאורה פשט איז די מוחל איז א משקה, ווער האלט מוחל איז א משקה? אמר אביי, זאגט אביי רבי יעקב היא, דאס איז כשיטת רבי יעקב, דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי יעקב אומר, רבי יעקב זאגט, מוחל הרי הוא כמשקה אז מוחל הייסט ווי א משקה וואס טייטש אונז האבן שוין געזעהן אז ס'דא די זיין משקאות וואס זענען מקבל טומאה זאגט רבי יעקב מוחל האט אויך א דין פון א משקה אזוי ווי שמן מ'וועט שוין זעהן פארוואס טאקע האלט ס'האט א דין פון א משקה ומה טעם אמרו זאגט רבי יעקב פארוואס טאקע האט מען געזאגט אז מוחל היוצא בתחילה טהור אז די ערשטע מוחל וואס קומט ארויס פון די זיתים זענען טהור לכאורה טאמער ס'האט א דין פון א משקה וואלט ס' געדארפט קענען מקבל זיין טומאה, און אויף די ערשטע מוחל האמיר בקבלה קלאר אז ס'איז נישט טמא, איז ר' יעקב מסביר, ווייל לפי שאינו רוצה בקיומו, וואס טייטש די באלעבאס וויל נישט די ערשטע מוחל, ער דארף נישט די ערשטע מוחל, פארוואס? ווייל ס'קוקט נישט אויס ווי אויל, ס'גראמט נישט מיט אויל, ס'איז גארנישט מיט נישט, ס'איז סתם אזא וואסעריגע זאך, און ממילא, אונז האמיר דאך שוין געזען די ערשטע כלל, אז אזא סארט משקה וואס די באלעבאס איז נישט ניחא אז ס'זאל ארויסקומען פונעם פירות, איז דאס נישט מקבל קיין טומאה, פארדעם די ערשטע מוחל נישט מקבל טומאה, אבער רבי יעקב זאגט סתם אזוי פון דא און ווייטער איז יא מקבל טומאה. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, מוחל אינו כמשקה, מוחל איז נישט ווי א משקה. נאר וואס דען? ומה טעם אמרו מוחל היוצא מעיקל בית הבד טמא, אויף די דריטע מוחל האמער בקבלה אז ס'איז יא טמא, טאמער ס'נישט קיין משקה פארוואס איז עס טמא? איז רבי שמעון מסביר, לפי שאי אפשר לו בלא צחצוחי שמן, ווייל היות וואס דער דריטע מוחל קומט דאך ארויס נאכן אויסקוועטשן, פשט ס'איז אויסגעמישט מיט אויל, איז אלס די אויל וואס איז אויסגעמישט אין דעם די אויל איז דאך א משקה פאר דעם הייסט די גאנצע מוחל א משקה אבער די מוחל אליין האלט ר' שמעון איז נישט קיין משקה איז על כל פנים האמער דא א רבי יעקב און אונז האמער דא א רבי שמעון רבי יעקב זאגט מוחל איז א משקה רבי שמעון זאגט מוחל איז נישט קיין משקה אבער למעשה מחלוקת האמער דא נישט געזעהן ווייל סיי רבי יעקב סיי רבי שמעון זענען מודה אז די ערשטע מוחל הייסט נישט קיין משקה רבי שמעון זאגט סתם אזוי ס'נישט קיין משקה און רבי יעקב זאגט אז לפי שאינו רוצה בקיומו פאר דעם איז נישט קיין משקה די זעלבע זאך סיי רבי יעקב סיי רבי שמעון זענען מודה אויף די דריטע מוחל אז ס'איז יא א משקה רבי יעקב, סתם אזוי ווייל ער האלט אז יעדער מוחל איז א משקה, און רבי שמעון, ווייל אי אפשר לו בלא צחצוחי שמן, און ממילא קומט אויס אונז האבן נאכנישט קיין מחלוקת צווישן רבי יעקב און רבי שמעון בפועל. פרעגט די גמרא מאי בינייהו ווען קלאפט אויס א נפקא מינה צווישן רבי יעקב און רבי שמעון? איכא בינייהו דאתא בתר איצצתא, וואס טייטש די מוחל וואס קומט ארויס די צווייטע מאל, וואס טייטש נאכדעם וואס די ערשטע מוחל איז ארויס, האט מען דאך געשמועסט קומט ארויס א צווייטע מוחל וואס די צווייטע מוחל קוקט שוין אויס ווי אויל, דא דערכאפט מען א נפקא מינה צווישן רבי יעקב און רבי שמעון. לויט רבי יעקב, דא איז שוין די באלעבאס רוצה בקיומו, ס'איז שוין כמעט ווי אויל, ער וויל דעם מוחל, און במילא, דא איז שוין נישט דא די אינו רוצה בקיומו, לויט רבי יעקב, יעדע מוחל הייסט א משקה, דער מוחל איז אויך א משקה. מה שאין כן לויט רבי שמעון, דא איז דאך נישט דא די צחצוחי שמן אויסגעמישט דא, ווייל ס'איז פארן קוועטשן, און במילא איז עס ריין מוחל, און רבי שמעון האלט מוחל איז נישט קיין משקה, און במילא איז עס נישט מקבל טומאה. על כל פנים, מיט דעם איז אביי מסביר די ברייתא. די ברייתא האט געזאגט אז מוחל פסל'ט א מקווה. און אביי האט געפרעגט פארוואס טאקע דער מוחל פסל'ט א מקווה טאמער עס איז נישט קיין משקה, האט אביי געזאגט ווייל דאס גייט כשיטת ר' יעקב וואס האלט טאקע אז מוחל איז יא א משקה, רבא אמר, רבא קריגט זיך, רבא זאגט נישט דאס איז די טעם אז מוחל פסל'ט א מקווה, זאגט רבא אוודאי הייסט נישט מוחל א משקה, נאר וואס דען, משום דהוה דבר שאין עושין ממנו מקווה, ופוסל את המקווה בשינוי מראה, רבא האלט אז היות וואס א זאך וואס מען קען נישט מאכן א מקווה פון דעם, במילא גייט מיר נישט אן צו ס'איז א משקה צו נישט, ס'פסל'ט א מקווה, קומט אויס אז די מחלוקת'ן האבן געזעהן צווישן רב נחמן און רב פפא, וואס רב נחמן האט געלערנט כשיטת רב חסדא, אז כדי עפעס זאל פסל'ן א מקווה דארף עס זיין א משקה, און רב פפא האט געזאגט ס'דארף נישט זיין א משקה, נאר כל דבר שאין עושין ממנו מקווה פוסל את המקווה בשינוי מראה, דאס איז אויך די מחלוקת פון אביי און רבא, וואס אביי האלט ווי רב נחמן און רבא האלט ווי רב פפא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדירה, אבל לא לתוך הקערה, א מענטש מעג קוועטשן אן אשכול של ענבים, ס'טייטש ממש טרויבן, אויסקוועטשן טרויבן, וואס פריער האט מען געזען די הארבקייט פון אויסקוועטשן טרויבן, יעדער איז מודה אז די משקה וואס רינט אליין ארויס פון דעם טאר מען נישט טרינקען שבת, פון דעסטוועגן זאגט רב יהודה נאך פון שמואל אז מען מעג נעמען דעם טרויב, און עס אריינקוועטשן אריין אין א טאפ אריין, וואס טייטש אין די טאפ איז דא עסן, מען קוועטשט אריין די טרויב אינעם עסן אריין, דא איז נישט דא קיין סחיטה, פארוואס? ווייל דא ווען דו קוועטשט אויס די טרויב אריין אין א טאפ, איז פשט די זאפט פונעם טרויב גייט אריין אין א מאכל, אונז האמיר דאך געשמועסט וואס מיינט דא סחיטה, סחיטה איז טייטש איך נעם ארויס די משקה פון די מאכל, איך נעם ארויס די טרויבן זאפט די וויין, נעם איך ארויס פונעם טרויב, דא הייסט עס ניטאמאל קיין וויין, ווייל דער גאנצער זאפט גייט דאך אריין אין א מאכל, און במילא איז עס געווען א מאכל ס'איז געבליבן א מאכל, דאס הייסט נישט קיין סחיטה, אזוי זאגט רב יהודה נאך פון שמואל. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, מדברי רבינו נלמד, פון די ווערטער פונעם רעבן פון שמואל קען מען זיך לערנען, אז חולב אדם עז לתוך הקדירה אבל לא לתוך הקערה, אז די זעלבע זאך ביי מילך פון א ציג, מען מעג אריינמעלקן די מילך פון א ציג אריין אין א טאפ, שבת, נישט אין א טעלער, ווייל א טעלער, רש"י מאכט זיכער נישט אין א טעלער אין א טאפ, א טעלער ליגט דאך אויך עסן אין דעם, ווייל אין א טעלער ווי נישט ווי הייסט עס נאך אלץ א משקה, אז מען מעלקט אריין א טעלער אדער מען קוועטשט טרויבן אריין אין א טעלער, איז אפילו מען גייט באלד אריינלייגן דא א מאכל אדער אפילו עס איז דא דא א מאכל, ס'איז נישט מוכח פון זיינע מעשים אז דאס איז א מאכל, אבער אין א טאפ איז קלאר ס'איז א מאכל במילא הייסט עס נישט קיין סחיטה, יעצט וואס האט דאס צו טון מיט מעלקן? מעלקן איז אויך אזוי די דין בעצם. פארוואס טאר מען נישט מעלקן? ווייל מען נעמט ארויס א משקה פון א בעל חי, ווען מען קוועטשט אבער ארויס די מילך גראד אריין אין א תבשיל אריין, אין א טאפ אריין, דעמאלטס איז פשט ס'איז געבליבן א מאכל, ס'איז געווען א מאכל ס'איז געבליבן א מאכל, איז אויך נישט דא קיין פראבלעם פון מעלקן. זאגט די גמרא, אלמא, זעהן מיר פון די מימרא פון שמואל אז קסבר אז שמואל האלט אז משקה הבא לאוכל, אוכל הוא, אז א משקה וואס רינט גראד אריין אין א עסן, הייסט א אוכל ס'הייסט נישט קיין משקה, און פאר דעם איז נישט דא ביי דעם קיין סחיטה. פרעגט אבער די גמרא, מתיב רמי בר חמא, האט רמי בר חמא א קשיא געפרעגט, שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין טהרות, זב שחולב את העז, א זב וואס מעלקט א עז, החלב טמא, איז די מילך וואס קומט ארויס אפילו די זב רירט נישט צו די מילך, די זב רירט נאר צו די עז, פון דעסט וועגן די מילך ווערט טמא, אלס טומאת היסט פונעם זב, ביי זב איז דא א זאך ס'הייסט טומאת היסט, יעדע זאך וואס א זב רוקט, אפילו ער רירט עס נישט צו ווערט טמא, דא אויך ער רוקט דאך דארט ביים עז רוקט ער דאך דארט פון ווי די מילך קומט ארויס און במילא די מילך ווערט אויך טמא אלץ טומאת היסט פרעגט אבער די גמרא ואי אמרת משקה הבא לאוכלין אוכל הוא במאי איתכשר וואס טייטש דארט אין די משנה שטייט נישט קיין נפקא מינה צו מען מעלקט דעם עז אריין אין א מאכל אדער מען מילקט די עז סתם אזוי אריין אין א כלי איז לכאורה משמע אפילו אז די זב עט אריין מעלקן די עז אריין אין א מאכל אריין איז נאך אלץ די מילך איז טמא וויאזוי איז עס טמא פרעגט די גמרא די מילך איז דאך אריין אין א מאכל וואס טייטש? ס'איז געווען א מאכל, ס'איז געבליבן א מאכל, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין משקה. איז וואס האט עס מכשיר געווען לקבל טומאה? יעדע מאכל ווייסט מען דארף ווערן מוכשר לקבל טומאה, ס'דארף צורירן א משקה כדי ס'זאל קענען בכלל טמא ווערן, און דאס האט קיינמאל נישט צוגערירט א משקה ווייל ס'איז אלעמאל געווען א מאכל, ס'איז געבליבן א מאכל. און ממילא פרעגט די גמרא אויף די יסוד פון שמואל אז ס'קען נישט זיין אז דאס איז א מאכל ווייל טאמער ס'איז א מאכל וואלט עס נישט געדארפט טמא ווערן. ענטפערט די גמרא ניין, אוודאי די מילך וואס רינט אריין אין א מאכל הייסט א מאכל, נאר פארוואס ווערט עס טמא? עס איז נישט געווארן מוכשר לקבל טומאה, כדאמר רבי יוחנן בטיפה המלוכלכת על פי הדד, הכא נמי, בטיפה המלוכלכת על פי הדד, ס'טייטש די דרך איז אז איידער מען מעלקט די עז מאכט מען נאס דארט דעם דד פון די מילך זאל זיך גרינגער מעלקן, און ממילא דארט ווי מען מאכט נאס די ערשטע טיפה וואס קומט ארויס דאס נוצט מען אויף נאס צו מאכן, די טיפה איז דאך יא א משקה. דאס גייט דאך נישט אריין אינעם עסן, און ממילא די טיפה רירט צו די מילך וואס קומט ארויס, דאס איז מכשיר די מילך, אפילו די מילך הייסט טאקע א מאכל, אבער ס'איז מוכשר לקבל טומאה, און פאר דעם איז עס מקבל טומאה אלס די טומאת היסט פונעם זב. פרעגט די גמרא ווייטער, מתיב רבינא, האט רבינא א קשיא געפרעגט וואס שטייט דארט אין די משנה, אויך אין טהרות, טמא מת שסחט זיתים וענבים, איינער וואס א טמא מת ער איז א אב הטומאה, וואס קוועטשט אויס זיתים וענבים, איז די דין איז כביצה מכוונת טהור, וואס טייטש טאמער די זיתים וענבים זענען פונקט גרויס א כביצה איז די דין איז ביי טומאה, א מאכל וואס איז קלענער ווי א כביעה קען נישט מטמא זיין עפעס אנדערש, ס'קען טמא ווערן אבער ס'קען נישט מטמא זיין עפעס אנדערש, און במילא די זיתים וענבים וואס איז פונקט גרויס א כביעה, גייט יעצט דער טמא'נער מענטש און ער קוועטשט עס אויס, ער כאפט דאך נישט אן די זאפט וואס קומט ארויס, ער כאפט נאר אן די פירי אליין, ער כאפט נאר אן די זיתים וענבים אליין, ברגע וואס ער גיבט א קליינע קוועטש איז שוין די זיתים וענבים קלענער ווי א כביצה, און ממילא אז ס'איז קלענער ווי א כביצה איז עס שוין נישט מטמא אנדערע זאכן, קומט אויס די משקה וואס קומט ארויס פון דעם ווערט נישט טמא פון די פרי אליין, פארוואס ווייל די פרי אליין איז קלענער ווי א כביצה, און פארדעם איז די משקה וואס קומט ארויס איז טהור, פרעגט אבער די גמרא, הא יותר מכביצה טמא, און פשט איז טאמער ס'איז יא גרויס א כביצה איז די משקה וואס קומט ארויס יא טמא פארוואס ווייל די זיתים וענבים ווערן טמא ס'איז גרעסער ווי א כביצה איז עס מטמא די משקה וואס קומט ארויס פון דעם און די משקה טמא און ממילא פרעגט די גמרא ואי אמרת משקה הבא לאוכל אוכל הוא במאי איתכשר טאמער משקה הבא לאוכל הייסט עסן ווען מ'קוועטשט אויס די זיתים וענבים איז אין הכי נמי, די זיתים וענבים זענען גרעסער ווי א כביצה, ס'קען בעצם מטמא זיין די משקה, אבער די משקה הייסט דאך נישט קיין משקה, ס'הייסט דאך א מאכל ווייל מ'קוועטשט עס אריין אין א צווייטע מאכל, און אז ס'הייסט נישט קיין משקה ס'הייסט א מאכל דארף עס ווערן מוכשר לקבל טומאה, אז ס'נישט געווארן מוכשר לקבל טומאה וויאזוי ווערט עס טמא? און וואס פשט פון די משנה איז ווייטער מדויק נישט ווי שמואל, ענטפערט די גמרא הוא מותיב לה הוא מפרק לה, רבינא אליין ענטפערט תשובה, בסוחט לתוך הקערה, וואס טייטש ס'רעדט זיך טאקע נישט ביי אן אופן וואס מ'קוועטשט די זיתים וענבים אריין אין א מאכל, ס'רעדט זיך אז מ'קוועטשט עס אריין אין א טעלער אדער אין סתם א כלי, וואס דעמאלטס האט עס א דין פון א משקה און נאר דארט איז געזאגט געווארן די דין אז ס'ווערט טמא, פארוואס? ווייל ס'ווערט מוכשר לקבל טומאה, ס'ווערט מוכשר לקבל טומאה ווייל ס'הייסט א משקה, און ממילא אז ס'גרעסער ווי א כביצה ווערט עס טמא פון דעם פרי אליין.